רבותי דעס איז אן עמערדזשענסי, ס'איז זייער וויכטיג. דעי מוצאי שבת גייט מייקל דאוד דאס איז דער פעימאס לויער וואס האט אפגעסאוט די קירכעס פאר א ביליאן דאלער אין איין יאר אליין און קאלעקטעט זיין קאמישן און ער האט געמאכט אביסל ארדענונג כאטשיג ער איז א קאטאליק און זיי האבן זיך נישט געוואלט קיינער טו יעדער האט זיך מורא געהאט צו טשעפען מיט די עבודה זרה ער האט נישט מורא געהאט על כל פנים דער מענטש ער איז די לויער יעצט פאר ר' שלמה אהרן קעלנער און ער גייט ארויף די וואך מוצאי שבת עלעוו אזייגער אויף דוב הייקינד'ס שאו, דוב הייקינד גייט אים אויספרעגן און ער גייט דארטן רעדן און דערציילן אלע פאלשע זאכן, איך האב ענק נישט געוואלט פארציילן וואס נאך איך ווייס ווייל בסופו של דבר קען איך אמאל קאליע מאכן די גאנצע סטרעטעדזשי, ער גייט אלעס פארציילן, ער האט נישט. קיין מורא, ער איז דאך דער לויער אליין, און מען וועט אים אויספרעגן, און ער זאגט יעדער קען אים אריינקאלן, און יעדער גייט זיין קאנווינסד אז ר' שלמה אהרן איז חף מפשע, עס איז סתם א רשעות פונעם דיסטריקט אטוירני מיסטער טשארלס היינס מיט אלע זיינע שקצים ארום און ארום. עניוועיס, ס'איז יעצט ארויסגעקומען א נייע צייטונג, ס'איז א צייטונג, איז ארויסגעקומען א נייע ארטיקל אז דער די עי זאגט יא ער איז גרייט צו גיין ער קען גיין אין קאורט ער איז גרייט צו גיין פאר טרייעל ער כאפט נאר נישט אז דער עי די עי האט געזאגט ער גייט נישט פאר טרייעל ווייל ער פארט אויף וויקעישן און במילא מ'קומען דעם זיבן און צוואנציגסטן אין דזשוליי וועט מען זיך צוזאם קומען זאגט ער איך פאר אוועק דעם ערשטן אוגוסט אויף וויקעישן קיינער וויל נישט טאטשן דעם קעיס טשארלס היינס פאבירט עס אנצולייגן אויף עניבאדי וואס ס'וויל עס נעמען, דעי אר אלל וואקינג עוועי פראם איט. איז בקיצור, ס'איז ברוך השם זייער גוט אז ס'הייבט זיך אן ארויסצוקומען די די רעוועלעישאן, ס'קומט ארויס דער אמת, איטס ריווילינג איטסעלף וואס פאר א רשעות דא איז פארגעגאנגען, אזאלעכע שמוציאנס, שטינקאטשער רב מיט נאך אפאר שקצים האבן געפירט דעם גאנצן סיסטעם, און בען בארבער וואס. זיין ביי אים אין פאבריק דארטן ווי ער פארקויפט די העמעדער האט זיינס אן ארבייטער האט גערעיפט א בחור און דער בחור האט זיך נעבעך געגט און ער איז אויף צרות און אויך איז געווען דעמאלטס א מעשה ווער ס'געדענקט אז זיין זון צו זיין איידעם האט גערעיפט א סעקרעטערי און משה וואלף'ס קליין איז זיך געקומען אננעמען ער אין משמרת הצניעות און ער האט געוואלט פופציג אלף און מ'האט אים איינגעזעצט אין דעם ס'איז געווען רבותי אונז זעמער אזוי אין דר'ערד אז מ'קען מער נישט זיין מער אין דר'ערד אבער ברוך השם ס'קומט ארויס. כ'האב אויך געוואלט זאגן אזוי, חיים יאקאב, דער סאונע גייער, וואס ער זוכט אן אנדערן, דו זאלסט זען זאלסט אנקאלן זאלסט מאכן זיכער צו ס'איז יא דעם רעבינ'ס דרך צו ס'איז נישט דעם רעבינ'ס דרך, און יענקעלע גליק דו זאלסט אויך קומען אריין קאלן און זאגן איך הייס יענקעלע גליק און איך וויל וויסן ווער האט געגעבן א היתר צו גיין צו ערכאות, און. אה, הענדלער, קיווע, פון דיר בעט איך א פערזענליכע טובה, דו וועסט דיך האלטן נאך דעמאלטס אינמיטן מנחה, ווען ס'וועט זיין דארט עלעווע ביינאכט, מוצאי שבת, סאו דו וועסט בעטן איינער פון די לעבאוויטשעס אז זיי זאלן דיר עפענען דעם רעדיא, דו זאלסט קענען אויסהערן, און דו וועסט זיי מסביר זיין אזוי ווי דו האסט מיר מסביר געווען ווען דו האסט מיך געטראפן דארטן אין עפעס א שפיטאל, האסטו מיר מסביר געווען. אז ניין עס איז נישט אמת די גאנצע מעשה, ברוך מרדכי איז טאקע א מניוול, אבער דו פארשטייסט די איבריגע זאכן איז נישט אמת, די די נאר ברוך מרדכי האט געזינדיגט, אבער נחמיה איז חף מפשע, כ'זאג רעד צום לויער וועט ער אלעס זאגן, אפשר איז שלמה אהרן אויכעט חף מפשע, טריי עס אויס, און אויף דעם שרייבט יענער צייטונג א מורא'דיגע זאך, ער פרעגט א מורא'דיגע קשיא, איך מיין ס'ממש א קשיא וואס מען האט נישט קיין תשובה, ער זאגט אזוי. דאס אז ברוך מרדכי איז א מנוול א חזיר דאס זענען שוין אלע מודה, ברוך מרדכי האט שוין געסעטלט מיטן ערשטן וויקטעם פאר שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, און אויף דעם חשבון האט ער געמיינט אז יענער וועט נישט וועלן נאכאמאל צוריק קומען זאגן זיין טעסטימאני, סאו בקיצור דאס זעמער שוין מודה אז ברוך מרדכי איז א חזיר. ברוך מרדכי האט אוועקגעשלעפט דעם צווייטן וויקטעם, דער וואס אונז רופט מיר אים יואלי, ער הייסט טורנהיים, מען מעג שוין זאגן זיין נאמען ביקאוס איטס אלל אווער אין די פעיפערס ארעדי, און דער יואלי טורנהיים, ער הייסט נישט יואלי, יואלי איז די צייטונג די פעל נעים, די פען נעים, דער יואלי טורנהיים, אים האט מען געפירט אויף ארץ ישראל, די אשכנזיס האבן אים געטראגן און געברענגט און געברענגט און געטראגן, מען האט געזאגט ער קען נישט אהיימקומען נאר מיט רשות פון אשכנזי, און דאס אלעס איז געשעהן, פארוואס? ווייל ברוך מרדכי. האט געפאטשקעט די אלע קינדער. סאו בעסיקלי נאר יעצט א שאלה איז צו ר' שלמה אהרן איז אויך חף מפשע צו נישט. ווייל אויב שלמה אהרן איז נישט חף מפשע וואלטן די לעבעוויטשעס נישט באצאלט הונדערטער טויזענטער דאלער, פלאס האט זיי געקאסט מיליאנען פארן לויער. סאו בקיצור איז א גאנצע געדראטשקע אהער און אהין צו שלמה אהרן איז יא חף מפשע צו נישט, אבער דאס אז ברוך מרדכי האט אפגע'חזר'ט די בחורים, די קינדער, דאס איז דאך קלאר שוין. פרעגט די צייטונג א קשיא, איך פארשטיי אינגאנצן נישט דעם טרייעל און דעם ריזן פונעם, די ריזן אז מ'זאל איבערטון די טרייעל, איך דאזענט אנדערסטענד איט. נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, דער לויער אלען דערשאוויץ האט געוואלט, ער האט געמאכט עפעס א א טמא'נע טרייפענע זאך, איך וויל עס אפילו נישט זאגן ווייל איך קען הרג'נען דעם גאנצן קעיס, ס'קען זיין עטס וועט עס הערן, פון מייקל דאוד מוצאי שבת, אבער ריגארדלעס די סיטועשאן, ס'איז יעצט נישט וויכטיג, איז געגאנגען דער אלען דערשאוויץ האט געמאכט א פארברעך, ממש ס'פאסט נישט אפילו פאר א נידריגן גאסי צו מאכן אזא זאך, און מ'האט עס געכאפט, עפעס אזוי געווען באצופאל מן השמים, איך בין געווען ביים פראטעסט, ביים פראטעסט האט מען איינע פון די דזשורנאליסט, נישט פאר מיר, עס געליעקט פאר איינעם, און איך האב עס געזעהן ווי ער ליעקט אים די אינפארמעישן, זיי האבן געהאט א פאלשן דאקומענט אויסגעשטעלט, אבער ס'איז נישט יעצט וויכטיג. איז געגאנגען, אלן דערשוויץ האט צוגעשריבן א בריוו פארן טיימס, קוק וואסערא פארברעכער אונז האנדלן מיר דא, אויף א פאלשן דאקומענט קעגן ר' שלמה אהרן. למעשה, בקיצור, גייט ער און איך האב גראד אנגעקאלט ר' שלמה אהרן, זאלסט וויסן, ס'איז דא אן עקיוזעישן וואס קען זיין דו ווייסט, זאגט ער איך האב דעם זעלבן קאפי וואס דו האסט געזעהן האב איך, עס איז אנדערע ווערטער, דא האט מען דאך געטוהן וואס מען האט געוואלט, דא האט מען געשטעלט אז מאיר לעבאוויטש זאל נעמען א ליי דעטעקטער שטאטס ברוך מרדכי, מורא'דיג! עניוועי, איז למעשה איז דאס א מורא'דיגע פארברעך געווען, איז ער געגאנגען און ער האט עס אריינגעשיקט צום ניו יארק טיימס, און די ניו יארק טיימס האט עס גראד, ער האט גראד אנגעקאלט ר' שלמה אהרן'ס לויער און ער האט אים געזאגט איך וועל דיר שיקן דעם ארידזשינעל נישט מיט די אלע לגיונות, סוף איז געווען אז. ער רופט אן דער אלן דערשאוויץ, ער מיינט זיך ער איז נאך דער גרויסער אלן דערשאוויץ, ער ער קען זיך משדך זיין מיט הינדי כהן, טאמער איז הינדי א אן אלמנה און ער איז אן אלמן קען ער זיך משדך זיין מיט איר, זענען ביידע געווען גרויסע מענטשן, מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון וואו זיי באלאנגען, איינער פרעגט מיך פארוואס איך טשעפע הינדי כהן, איך קען זי דאך אפילו נישט, זאג איך ווייל זי איז די ערשטע רשענטע וואס איז ארום געגאנגען זאגן פאר עיב דזשארדזש אויב דו האסט עפעס צו טון מיט ראזענבערג וויל איך נישט אינדארסן די אהרונים פאר דיר, ווער ביסטו דו לאו לייף וואס דו ביסט עניוועי, מען האט אפגעשטעלט די גאנצע זאך, מען האט עס געכאפט ממש די לעצטע מינוט. געגאנגען דער לויער אלן דערשאוויץ און ער זאגט פארן באלעבאס פון דעם שרייבער פון די ניו יארק טיימס, זאלסט וויסן איך וויל דאך דיר פייערן. זאגט אים דער באלעבאס, ער האט דאך שוין געוויסט וואס דא גייט פאר, זאגט אים דער באלעבאס, זאלסט וויסן, איך וועל נאך אסאך מענטשן לויט דיר דארפן פייערן, גייט נאך זיין פרייליך מיט דיר. עניוועי. יעצט האלט עס דא אז מוצאי שבת ליינט מען יעדן איין זאל אויסהערן די דוב הייקינד שאו וואס מייק דאוד דער לויער גייט זיצן דארט און ער וועט אים אויספרעגן דוב הייקינד און וואס ער וועט פארגעסן אים צו פרעגן קען מען אונז אלע אים פרעגן סא האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער בעסען ארמער ציר מאנדל זאל אויכעט אריין קאלן די לאולייף וואס דו ביסט די זעלבע לאולייף ביסטו ווי דיין טאטע אנבעליוועבל ער האט געמאכט א גיורת כ'האב געפרעגט איינעם וואס איז די ברוגז צו זאגן איך האב עפעס א שיקסע אין בארדיטשעוו פון אוקריינע וואס איז דאס ברוגז מען נעמט מאנדל ער וועט זי מגייר זיין אזא ביליגע לאולייף איז נישט דא זיין גלייך שמוץ וואס ער טענה'ט פון די משפחה מאנדל גייט אונז פירן די שטרות, wow די גאווערמענט ווייסט שוין פון דעם בעסען, טראסט מי, עניוועי האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און עלף אזייגער די דוב הייקינד שאו. זייטס אלע געזונט און שטארק.